עמוד אויף כ ט עמוד בית, אפאר שורות פון אונטן, זעקס זיבן שורות. אמר ליה אליהו לרב יודא אחוה דרב סלא חסידא, האט אליהו געזאגט פאר רב יודא אחוה, פאר דער רב יודא וואס איז געווען א ברודער דרב סלא חסידא, פון רב סלא חסידא, כ ט עמוד ב', זיבן שורות פון אונטן, לא תרתח, עה זאלסט נישט ווערן אין כעס, טייטש רש י, לא תכעוס, שמתוך הכעס אתה בא לידי חטא, ווען א מענטש איז אין כעס האט ער נישט קיין קאנטראל אויף זיך, ער האט נישט קיין קאנטראל, קען ער נישט דזשאדזשן וואס ער טוט, און ווען א מענטש קען נישט דזשאדזשן וואס ער טוט, טוט ער זאכן וואס ער גייט שפעטער קומען צו ריגרעטן, לא תרוי. טייטש רשי לא תשתכר ביין מען זאל זיך נישט אנשיכור'ן, ולא תחטי, ווייטער די זעלבע איידיע אז ווען א מענטש טרינקט איז ער אונטער די אינפלוענס און קען ער נישט טון וואס ער דארף, אנדערע ראשונים לערנען א מענטש זאל זיך נישט אנעסן, ס'איז א וויכטיגע גמרא ווען עס קומט חנוכה, ווייל א מענטש איז אנגעגעסן ס'שלעפט אים אראפ און ס'ברענגט נישט קיין גוטע זאכן. כשאתה יוצא לדרך, ווען א מענטש גייט אין וועג, המלך בקונך, זאלסט דיך דורכרעדן מיט דיין גאט. טול רשות, נעם רשות טייטש רש י, וצא און נאכדעם זאלסטו גיין, מאי המלך בקונך וואס מיינט זאלסט דיך דורכרעדן מיט דיין באשעפער, וצא און נאכדעם זאלסטו גיין, אמר רבי יעקב, האט רבי יעקב געזאגט, אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, זו תפילת הדרך, דאס מיינט תפילת הדרך, אז פאר א מענטש גייט אין וועג דארף ער זאגן א. תפילת הדרך מדינא דגמרא, דאס איז די ברכה וואס מען זאגט יהי רצון און ס'ענדיגט זיך מיט א שם ברוך אתה ה' שומע תפלה, ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך, מאי תפילת הדרך ברענגט די גמרא די נוסח יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום, די גרא לייגט דא צו ותחזירני לביתי לשלום אז אויב א מענטש פלאנט אהיימצוקומען זאל ער אוודאי שוין מתפלל זיין יעצט אויפן בחזירתו אויף זיין וועג צוריק. ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך ותשלח ברכה במעשה ידי ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי און די טור לייגט דא צו כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך אתה ה' שומע תפלה אמר אביי אביי איז נישט אזוי צופרידן פון דעם נוסח ווייל דער נוסח אויב דער עולם האט מדקדק געווען איז ס'א לשון יחיד שתוליכני ותצעידני ותסמכני זאגט אביי לעולם לישתף איניש נפשיה בהדי צבורא אז א מענטש ווען ער דאווענט זאל ארייננעמען דעם ציבור זאגט רש י אל יתפלל תפילה בלשון יחיד אלא בלשון רבים פארוואס שמתוך כך תפלתו נשמעת ווען א מענטש דאווענט בזכות הרבים ער מיינט נישט זיך ער איז נישט סעלפיש ער דאווענט פארן ציבור ער דאוונט פארן ציבור איז גרינגער אז די כח הרבים זאל מגין זיין און זיין תפילה זאל נתקבל ווערן, היכי נימא, דף ל' עמוד א' פון אויבן, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתוליכנו נו, ווען צייט איז די זעלבע, וועגן ני מיט נו זאגען אונז די זעלבע, באט עכט וואלט דא געדארפט זיין שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, איינמאל ס'ווערט א מלאפום, איז ווערט עס א לשון רבים? ניין. אימת מצלי, אלעס האט א שיעור. אימת מצלי, ווען, פרעגט יעצט די גמרא, ווען דארף מען דאווענען, ווען דארף מען זאגן די תפלת הדרך, אמר רבי יעקב אמר רב חיסדא משעה שמהלך בדרך, די פשוט'ע טייטש פון משעה שמהלך בדרך מיינט אז איינמאל איך גיי אין וועג, אנדערע ראשונים זענען דא גורס משעה שמחזיק בדרך, משעה שמחזיק בדרך מיינט, איינמאל איך בין שוין זיכער, כ'בין שוין קאנווינסט אז איך גיי ארויסגיין אין וועג, כ'האב שוין אויף הונדערט פראצענט אפגעמאכט אז איך גיי ארויסגיין קען איך שוין מתפלל זיין, אדער אונז האמיר געלערנט פשוט, משעה שמהלך בדרך אז איך דארף אנהייבן, איך דארף זיין שוין אונטערוועגנס כדי צו קענען זאגן תפלת הדרך, עד כמה. ס'איז כדי. עד כמה איז ביז ווען? ביז ווען קען מען קען מען זאגן תפילת הדרך? אמר רבי יעקב אמר רב חיסדא, עד פרסה. מוז צוריק קומען דא. אמר רב חיסדא עד פרסה. לאמיר אריין קוקן אין רשי, ווייל רשי האט דא צוויי פשטים אויף עד פרסה. סאו די ערשטע פשט פון רשי איז, אבל לא לאחר שהלך פרסה, אז ס'איז אין די ערשטע פרסה, לאמיר זאגן א מענטש פארט צען פרסה, און די קאנסעפט פון תפילת הדרך איז, אזוי ווי די גמרא האט אנגעהויבן, פון טול רשות, המלך בקונך, אז פאר איך גיי אין וועג, ס'האט אלץ צו טון מיט די רשות וואס דו הייבסט יעצט אן גיין אין וועג, נעם רשות, ממילא שטעל איך עס עד פרסה, אז אין די ערשטע פרסה דארף איך שוין האבן געזאגט תפילת הדרך. דאס איז די ערשטע פשט פון רשי. די צווייטע פשט איז בהג מפרש, עד כמה יבקש לילך, שיהא צריך להתפלל עד פרסה. אפילו אין לו לילך אלא עד פרסה, מיינט צו זאגן, ווי ווייט דארף איך גיין? אז איך גיי פון מיין הויז צו די שול, דארף איך זאגן תפלת הדרך? מיינט אז א מענטש גייט אין וועג אינדרויסן פון שטאט, כמהלך פרסה, דארף ער מתפלל זיין. אבער אויב א מענטש גייט ווייניגער פון דעם, איז ער נישט מחויב. סאו האבן מיר דא צוויי פשטים, איינס, צו איך דארף. אנהייבן זאגן תפילת הדרך אין די ערשטע פרסה וואס איך גיי, אדער אז די מינימום שיעור וואס איז א מחייב פאר תפילת הדרך איז עד פרסה, והיכי מצלי לה, אין וועלכע פאזישן דארף איך דארף איך זאגן תפילת הדרך, רב חיסדא אמר מעומד, רב חיסדא זאגט אז איך דארף מיך אפשטעלן אין מיין וועג, און עס זאגן רב ששת אמר אפילו מהלך, ווייל מ'האט דאך עס מתקן געווען. מ'האט דאך עס מתקן געווען אלס תפילת הדרך, אלס א חלק פון מיין וועג, און עס איז נישט דא קיין חיוב אז א מענטש זאל זיך אפשטעלן, און כ'מיין אז תוס' פסק'נט ווי רב ששת אז אפילו מהלך אז אפילו א מענטש גייט אונטערוועגנס קען ער זאגן, די גמרא גייט יעצט ציילן א מעשה אז אפילו רב ששת וואס לערנט איך קען זאגן אונטערוועגנס, אויב א מענטש קען זיך אפשטעלן, למשל אויב פארט ער מיט א גאנצע שיירה און ער גייט זיך יעצט אפשטעלן און די שיירה וועט גיין ווייטער איז אוודאי זאל ער זאל ער מיטגיין. און אזוי זאל ער זאגן, אבער אויב קען ער, לאמיר זאגן אז די שיירה איז מסכים זיך אפצושטעלן, איז מהיות טוב זאל ער עס זאגן שטיידיגערהייט. פארציילט די גמרא א מעשה, חיסדא ורב ששת הוו קאזלי באורחא זענען ביידע געגאנגען אין וועג, קם רב חיסדא וקא מצלי, רב חיסדא וואס ער לערנט דאך אז ס'דארף זיין מעומד האט זיך אפגעשטעלט, בכדי צו זאגן תפילת הדרך, אמר רב ששת לשמעיה, זאגט רש"י אז רב ששת איז געווען א בלינדער, ער איז געווען א סגי נהור, האט ער נישט געקענט זען וואס רב חיסדא טוט, האט ער געפרעגט פון זיין הויז בחור, מאי קא עביד רב חיסדא, וואס טוט ער דארט, פארוואס קומט ער נישט אוועק, אמר ליה, קאי ומצלי, ער האט זיך אפגעשטעלט און ער דאווענט, אמר ליה, האט ער געזאגט, אוקמן נמי לדידי, לאמיך מיך אויך אפשטעלן, ואצלי, און איך וועל דאווענען, מהיות טוב אל תקרא רע, דאס איז א יסוד, א יעדע זאך וואס איך קען טון בעסער אויף א בעסערע לעוועל פארוואס זאל איך עס טון אויף א שוואכער לעוועל? און רב ששת איז אויך מסכים אז ס'איז דא א מעלה פון מעומד אונז וועמיר באלד זעהן לגבי שמונה עשרה איז דא די מעלה פון דאווענען מעומד ווייל אזוי קען א מענטש בעסער מכוון זיין איז אויב רב חיסדא שטייט סיי ווי און ער איז מיין פארטנער דא אין וועג פארוואס זאל איך מיך חשש'טען? זאגט די הייליגע גמרא אונז האבן געהאט צוויי סארט. אלטערנאטיוו תפילות אין די משנה, איינס האט געהייסן הביננו, וואס הביננו איז געווען, אונז האמיר געהאט א מחלוקת רב ושמואל, על כל פנים, לויט שמואל איז עס א צאמשטעל פון פון די אלע ברכות, די אלע מיטעלסטע ברכות פון שמונה עשרה האט מען געזאגט אויף א קורצערע ווערסיע, מ'האט עס געגעבן א רוק אריין אין איין ברכה, און מ'האט געהאט תפילה קצרה, תפילה קצרה איז געווען ממש א קורצע נייע תפילה, וואס מען האט געקענט דאווענען בשעת סכנה. פרעגט די גמרא מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה, וואס איז די חילוק דא צווישן הביננו און תפלה קצרה, יעצט תוס' זאגט שוין, אוודאי ווייסט די גמרא אז ס'איז דא יסודות'דיגע חילוקים, און הביננו קען א מענטש זאגן ווען ער בשעת הדחק, ווען ער גייט אונטערוועגנס, וכדומה, און תפלה קצרה איז אינגאנצן עפעס אנדערש וואס א מענטש זאגט נאר בשעת סכנה. די גמרא פרעגט, אבער יעדער אויף זיין פלאץ, די הביננו ווען איך מעג זאגן הביננו, און די תפילה קצרה ווען איך מעג זאגן תפילה קצרה, וועלכע הלכות צעטיילט זיך עס, מיט וואס איז עס אנדערש? ענטפערט די גמרא אז הביננו בעי לצלויי ג' קמייתא וג' בתרייתא, איך דארף דאווענען די ערשטע דריי ברכות און די לעצטע דריי ברכות, און אינמיטן זאג איך די אינטערעסאנטע ברכה וכי מטי לביתיה איינמאל איך קום אהיים, לא בעי למהדר לצלויי, בתפילה.

אז אויב איז שוין דורך זמן תפילה, מ'האלט שוין נאך חצות, זאל ער דאווענען צוויי שמונה עשרה'ס. הייסט א אונס, ווייל ער איז געווען במקום סכנה. באט ס'איז אזוי ווי די תפילה קצרה איז נישט במקום שמונה עשרה, ס'איז אזוי ווי ער האט נישט געדאוונט און ער דארף איבערדאווענען. והלכתא, זאגט די גמרא, הביננו מעומד, אז הביננו דארף מען דאווענען מעומד, אזוי ווי יעדע שמונה עשרה, וואס א מענטש דארף שטיין אויף איין פלאץ, און תפילה קצרה, וואס איז געמאכט וואס איז אזוי ווי במקום סכנה וואס איז וואס מען זאגט עס במקום סכנה איז בין מעומד בין מהלך אפילו ווען א מענטש גייט קען ער דאווענען איז געשטאנען אין די משנה וואס איז געשטאנען אין די משנה היה רוכב על החמור א מענטש האלט אינמיטן רייטן אויף חמור ירד ויתפלל פארוואס ווייל ס'איז דא א דין מעומד ער קען נישט בלייבן זיצן ער קען נישט בלייבן זיצן אויף זיין חמור ווייל ער דארף שטיין ביי שמונה עשרה און נאך א פראבלעם אז דער אייזל בשעת דער אייזל גייט האט עס א דין ווי א מהלך, ממילא פאר די צוויי סיבות דארף א מענטש אראפגיין, ואם אינו יכול אויב ער קען נישט, איז פארוואס ווייל די שיירה פארט ווייטער, ער קען נישט, ער מוז ער מוז ער מוז ער מוז מיטגיין, איז די הלכה איז אז ס'איז דא א אנדערע הלכה פון יחזיר את פניו. אז א מענטש זאל מכוון זיין זיין פנים כנגד כנגד ירושלים וועט מען שוין זעהן תנו רבנן געלערנט אין א ברייתא היה רוכב על החמור א מענטש איז געריטן אויף חמור והגיע זמן תפילה אם יש לו מי שיאחז את חמורו אויב האט ער ווער זאל היטן אויף זיין חמור ירד למטה ויתפלל זאל אראפ גיין און זיך שטעלן דאווענען מעומד ואם לאו אויב האט ער נישט ווער זאל היטן זיין חמור איז ישב במקומו ויתפלל און ווי ס'זעט אויס, דער ישב במקומו מיינט נישט נאר וואס ער קען בלייבן אויפן חמור, נאר ער קען אויך ווייטער גיין אין וועג, ער מעג זיין א מהלך רבי אומר בין כך ובין כך, ישב במקומו ויתפלל, אפילו ער האט ווער זאל היטן זיין חמור, זאל ער בלייבן און ער זאל ווייטער גיין אין וועג, פארוואס נישט, לפי שאין דעתו מיושבת עליו, און ווי רשי טייטשט, לפי שאין דעתו מיושבת עליו, שקשה עליו עיכוב הדרך.

איז יכוון ליבו כנגד אביו שבשמים. ס'איז אלץ דא אן עצה ארויס, אפילו א מענטש ווייסט נישט פונקטליך וועלכע זייט ער דארף דאווענען, וועלכע זייט מזרח, וועלכע זייט ירושלים, וועלכע זייט די בית המקדש, אבער זיין הארץ קען ער אלץ אנבינדן אינעם אייבערשטן, שנאמר, שטייט אין פסוק והתפללו אל ה', מיין תפילה איז געווען א תפילה צום אייבערשטן. זאגט די ברייתא, היה עומד בחוץ לארץ, א מענטש איז אין חוץ לארץ יכוון את ליבו, כנגד ארץ ישראל, זאל ער מכוון זיין זיין הארץ קעגן ארץ ישראל, איך מיין תוס' נעמט ארויס די גרסה פון ליבו, ווייל מען רעדט דאך דוקא נישט דא פון כוונת הלב, מען רעדט דאך פון א פיזישע פאזיציע פון זיך אויסדרייען כלפי ארץ ישראל, אנדערע ראשונים זאגן ס'מיינט ביידע, איינס אז ער זאל מכוון זיין בעצם זיין פנים קעגן ארץ ישראל און אוודאי זיין הארץ אויך.

וואס הייסט עומד בבית קדשי קדשים? ס'איז דא וואס זאגן אז ס'מיינט די כהן גדול ביום כיפור, ס'איז אביסל אינטערעסאנט, און פון יעבץ האב איך געזען זייער אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט אז אפשר איז עס געווען א בעל מלאכה וואס האט אמאל געדארפט אריינגיין עפעס פיקסן קדשי קדשים, איי געס ער האט געמעגט, מען ווייסט אז קיינער קען נישט אריינגיין אין קדשי קדשים, באט אז ס'איז דא א ליעק און מען דארף עפעס פיקסן, א בעל מלאכה באקומט עקסעס, אנדערע ראשונים נעמען עס טאקע ארויס. אז די היה עומד בבית זענען נישט גורס די שטיקל יכוין את לבו כנגד הכפורת זאל ער מכוון זיין זיין פנים טאקע ממש קעגן די כפורת היה עומד אחורי בית הכפורת ווי רש"י איז מסביר אז ס'איז געווען עלף אמות פון ביי די מערב וואנט דארט זאל ער אהער קוקן לאמיר זאגן די דאס איז מזרח פון בית המקדש דאס איז מערב איז דאס די מערב וואנט דא איז געווען די קדשי קדשים ס'איז געווען פלאץ עלף, עלף אמות צווישן די קדשי קדשים און מערב וואנט, א מענטש שטייט דארט זאל ער נישט דאווענען כלפי מערב, זאל זיך אויסדרייען אז ער זאל דאווענען כלפי די קדשי הקדשים, יראה עצמו כאילו לפני הכפורת, און ווי די פשט גייט ער זאל זיך אנקוקן ווי די אידן וואס זענען אויף די זייט און זיי דאווענען דאך כלפי דעם בית הכפורת און ער זאל אויך, און אז ער זאל זיך מקשר זיין מיט די אידן פון דא און פונקט אזוי ווי זיי

פאראייניגן זיי זיך מיט איין הארץ צו דאווען פארן אייבערשטן, אמר ר' אבין ואיתימא ר' אבינא מאי קרא, ווי האב איך א פסוק אז גאנץ כלל ישראל דאווענט מיט איין הארץ למקום אחד צו איין פלאץ אין ריכטונג פון פון פון פונעם קדשי קדשים, דרשן איך כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, צווארך איז די צוואר, צוואר איז אלץ די הויכע פלאץ אין א מענטש, און איך זאג אז דאס גייט ארויף אויפן בית המקדש, בנוי וואס איז געבויט. לתלפיות, וואס מיינט תלפיות? דרשן איך תל א בארג שכל פיות פונים בו אז אלע תפילות, אלע פניות, אלע ווענדונגען, ווענדן זיך אין ריכטונג פונעם בית המקדש. פארציילט די גמרא פארשידענע אינטערעסאנטע הלכות, אבוה דשמואל ולוי, די טאטע פון שמואל און לוי זענען געווען חברים, און כי הוו בעו למיפק לאורחא, זיי האבן געוואלט ארויסגיין אין וועג פארטאגס, רשי טייטשט, דארט קען מען אריינקוקן. הוו מקדמי ומצלי איז האבן זיי זיך געפעדערט רשי קודם היום, שאלה איז וואס מיינט קודם היום, איז תוס' זאגט אז קודם היום מיינט קודם עמוד השחר אז זיי פלעגן דאווענען פארן עמוד השחר דאס ווערט זייער שווער ווייל פארן עמוד השחר קען מען נישט דאווענען תוס' דינגט זיך און תוס' זאגט אז מען רעדט דא זיי האבן געדאווענט נאכן עמוד השחר אבער פארן נץ וואס דאס איז נישט אזא לכתחילה'דיגע צייט צו דאווענען, אבער בדיעבד קען מען יוצא זיין. אנדערע לערנען אין רש"י קען מען אויך זאגן קודם היום מיינט פארן נץ, פארן זיי האבן אונז וועלן מיר טאקע אזוי לערנען ווי תוס', אז זיי הוו מקדמי ומצלי, זיי האבן געדאווענט שחרית, זיי האבן זיך געשטעלט שמונה עשרה פאר. פארן נץ, כי הוה מטי ממש נאכן עלות, וכי הוה מטי זמן קרישמע ווען ס'קומט די זמן קרישמע פון משיכיר קרו האבן זיי געליינט קרישמע אין אנדערע ווערטער זיי איז וויכטיגער געווען צו דאווענען במעומד יא אונז האבן זיך אויבן געהאט שיטת רבי אז ווען א מענטש גייט אין וועג אויב מ'הייסט אים זיך אפשטעלן פארלירט ער זיין קאנסענטרעישן זאל ער דאווענען במהלך מהלך איז אבער נישט אזא גוטע שמונה עשרה. זיי האבן געוואלט דאווענען מעומד, דאס איז זיי וויכטיגער געווען צו דאווענען שמונה עשרה פאר קרישמע און נישט סומך זיין גאולה לתפילה, כדי צו קענען דאווענען במעומד און נישט דאווענען אונטערוועגנס. דאס איז געווען זייער מהלך. כמאן, זאגט די גמרא, ווי האבן זיי געטראפן א מקור דערויף? כי האי תנא, וואס אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, תניא. השכים לצאת לדרך, א מענטש איז אויפגעשטאנען פארטאגס און וויל ארויסגיין אין וועג, איז מביאין לו שופר ותוקע, לולב ומנענע, מגילה. וקורא בה, און ער לייענט די מגילה, און אנדערע ראשונים לייגן דא צו, און ער דאווענט, פשט איז די דאווענען די ערשטע זאך אין זיין טאג, תיכף נאכן עלות, און כשיגיע זמן קרישמע, ווען ס'ווערט משיכיר, דעמאלטס איז קורא, פארוואס? ווייל מיר איז א גרעסערע מעלה אז ער טוט עס יעצט אינדערהיים, מעומד, פאר ער איז אונטערוועגנס ווי איידער סומך זיין גאולה לתפילה, השכים אויב איז ער אויפגעשטאנען צופרי ליישב בקרון, או בספינה, וואס דארט איז א פראבלעם אז ער גייט נישט קענען, ער גייט נישט קענען בקרון או בספינה שווער צו דאווענען, ס'שאקלט זיך, ס'טאנצט אהער, ס'טאנצט אהין, איז מתפלל, ס'אויך, ס'וועט אויך פעלן פון די מעומד, אויב איז ער מתפלל זאל ער דאווענען כשיגיע זמן קרישמע, קורא, כפרים, סיי. די רישא און סיפא זענען בערך די זעלבע הלכה, די פוינט איז אז איך גיי דאווענען, איך טו מיינע מצוות יעצט במעומד, אפילו ס'איז אביסל א פריע זייגער, ווי איידער שפעטער אינמיטן וועג ווען כ'וועל עס דארפן טון מיושב אדער במהלך. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר דינגט זיך און ער זאגט בין כך ובין כך, קורא קרישמע ומתפלל, ענדערש זאל ער ארויסגיין אין וועג. און ווען ס'קומט די זמן קרישמע דעמאלט זאל ער ליינען קרישמע, און נאכדעם זאל ער דאווענען אפילו טוט עס במהלך, פארוואס? כדי שיסמוך גאולה לתפילה, זאל סומך זיין גאולה לתפילה, במאי קא מיפלגי, וואס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי שמעון בן אלעזר, מר סבר תפילה מעומד עדיף, וועגן דעם זאל ער דאווענען פרי, און ער זאל מוותר זיין אויף סמיכת גאולה לתפילה, מר סבר אז מסמך גאולה לתפילה איז עדיף און ער זאל מוותר זיין אויף מעומד, און ער זאל דאווענען אונטערוועגנס, און אונזערע צדיקים דא, אבוה דשמואל ולוי, זיי האבן געלערנט אז תפילה מעומד עדיף, וועגן דעם האבן זיי געדאווענט אינדערהיים פאר זיי זענען ארויס, אולדאו זיי האבן נאכנישט געקענט ליינען קרית שמע, און זיי האבן נישט געקענט סומך זיין גאולה לתפילה. ברענגט די גמרא פארשידענע מנהגים פון אמוראים. ס'איז אביסל אינטערעסאנט דא, כ'וועל עס יעצט פרובירן דורכגיין מיט די רשי וועט עס זיין אביסל קלארער. מרימר און מר זוטרא הוו מכנפי בי עשרה בשבתא דריגלא, זיי פלעגן זיין גרויסע מגידים, מרימר אין זיין שטאט און מר זוטרא אין זיין שטאט פלעגן זיי פלעגן פארלערנען, און פאר זיי זענען געגאנגען פארלערנען האבן זיי צאמגענומען בשבתא דריגלא, דאס איז געווען שבת פאר יום טוב, האבן זיי צאמגענומען צען מענטשן צו זיך אינדערהיים, ומצלו זיי האבן געדאווענט, והדר נפקי לפירקא, און נאכדעם זענען זיי ארויסגעגאנגען פארלערנען, לאמיר אריינקוקן אין רש י, רש י לייגט דא צו פארשידענע וויכטיגע הוספות, דארט וועט מען מוחל זיין מיטלערנען רש י, קודם לערן די פריערדיגע רש י תפילה מעומד עדיף, וואס איז די מעלה פון דאווענען במעומד, שיכול לכוון את לבו, אז א מענטש קען מכוון זיין זיין הארץ, דאס איז זייער א יסודות'דיגע רש י, אז די מעלה פון מעומד, אזוי מען טרעפט ביי אסאך מצוות, און מען טרעפט ביי אסאך ברכות איז איינע פון די מעלות, דא פלעצער מען נעמט עס ארויס פון אסמכתא, כ'גיי נישט יעצט אריינגיין, על כל פנים איז אויך דא א מעלה פון כוונה, ווען א מענטש שטייט קען ער בעסער מכוון זיין, לפיכך היו מקדימין להתפלל מעומד בביתם שלא יצטרכו להתפלל בדרך במהלך, דא איז ער מסביר וואס איז געווען די מנהג פון אבוה דשמואל ולוי, בשבתא דריגלא, וואס איז די מעשה דא? שלפני פסח ועצרת וסוכות, פאר די שלש רגלים פלעגן זיי האלטן דרשות. און מרימר בעירו ומר זוטרא בעירו היו הדרשנים זיי זענען געווען די דרשנים אין זייער שטאט יעדער אויף זיין וועג פארציילט רש י זייער אינטערעסאנטע זאכן ושחרית היו העם הולכין לבית מדרש צופרי איז מען געגאנגען בית מדרש קודם לערנט מען כשמגיע זמן קרישמע איז קורין האט מען געדארפט ליינען קרישמע וויאזוי פלעגט מען עס טון והדרשן האט מען געליינט קרישמע והדרשן דורש די פארלערנער האט ווייטער פארגעלערנט והעם נשמטין ומתפללים איש איש לבדו. יעדער מענטש מ'האט נישט געוואלט אפשטעלן די בית מדרש די לערנען, אבער איינער אויף אמאל קען דאך ארויסגיין, סאו יעדער איז ארויסגעגאנגען פאר זיך דאווענען שמונה עשרה, און זיי האבן געוואלט עוואוידן די פראבלעם, וואס ווען וועל איך דאווענען? די דרשן דארף דאך ווייטער דרש'נען, לכך הם היו מאספין להם יוד שחרית קודם שילכו לבית מדרש, וקורין קריאת שמע ומתפללין בסמיכות גאולה לתפילה, והדר נפקי לפירקא ודורש. פיין. זיי אז זיי האבן זיך עוואוידעד זיי זאלן ווייטער קענען ווייטער פארלערנען, און זיי האבן שוין געדאווענט און זיי האבן שוין געליינט קריאת שמע, זיי האבן שוין סומך געווען גאולה לתפילה אלעס פארן שיעור. דאס איז געווען איין מנהג פון מרימר ומר זוטרא. גיימיר צו רב אשי, וואס איז געווען רב אשי'ס מנהג? רב אשי מצלי בהדי צבורא. ביחיד מיושב, און רב אשי האט אויך געהאט די סעטינג אז ער פלעגט פארלערנען, וועמיר שוין זעהן אין רש י מ'וועט פארלערנען אינעווענדיג אז רב אשי פלעגט געבן ווען ס'איז געקומען צו די זמן תפילה פלעגט ער געבן פארן מתורגמן אסאך צו זאגן, האט ער אים אזוי שנעל פארגעלערנט א גאנצן פרק דארטן פון משניות, דו האסט יעצט אסאך ארבעט, גיי זאג איבער, און נאכדעם אין די צייט. האט ער געדאווענט אבער ס'איז געווען במיושב, און רשי איז מסביר פארוואס במיושב ווייל ער האט נישט געוואלט דער עולם זאל זיך אויפשטעלן, ער וועט זיך אויפשטעלן וועט זיך יעדער איינער אויפשטעלן, האט נישט געוואלט מטריח זיין דעם ציבור, אבער כי הוה אתי לביתיה הדר ומצלי מעומד האט ער איבערגעדאווענט ווייל ער האט געוואלט האבן די תפילה בכוונה די מעלה פון מעומד, לאמיר זעהן רשי, רב אשי, רב אשי ראש ישיבה ממתא מחסיא ודורש, והוא לא היה מתפלל קודם בית מדרש, ער האט נישט געטון די עצה

לצאת, ער האט נישט געוואלט ארויס גיין דאווענען, שלא להטריח את הציבור לקום מפניו האט ער עס געטון דארט. וואס הייסט בהדי ציבורא? זאגט ער בשעה שהציבור נשמטין ומתפללים. בשעת דער מתורגמן האט איבער געגעבן זיין דרשה איז נישט יעדער דארט געווען, נאר א חלק עולם איז געקומען א חלק עולם איז געגאנגען, אי נמי זאגט רשי נאך א פשט, בהדי ציבורא מיינט כמו שהיה יושב בתוך הציבור, כלומר שאינו יוצא אז ער איז דארט אויפן פלאץ, און ער גייט נישט ארויס, אזוי ווי רשי האט שוין געזאגט א מינוט צוריק, ווייל ער האט נישט געוואלט מטריח זיין דעם עולם, נישט געוואלט מ'זאל זיך אויפשטעלן. וכי הוה אתי לביתיה חוזר ומתפלל מעומד, זאגט רשי פארוואס לכוון את לבו, ווייל ער האט געוואלט האבן די כוונה'דיגע שמונה עשרה, וואס מעומד קומט אלץ מיט א גרעסערע כוונה. פארציילט די גמרא ווייטער, אמרי ליה רבנן, לעביד מר כמרימר ומר זוטרא, למעשה טוסטו פארשידענע מאדנע זאכן, דו זיצט ביי שמונה עשרה, דו דאווענסט דא אינעווענדיג בתוך הציבור, פארוואס עוואוידסטו נישט די אלע פראבלעמען מיט מאכן א מנין פארן שיעור אזוי ווי מר זוטרא האט געטון? אמר להו האט ער געזאגט טריחא לי מילתא, וואס מיינט טריחא לי מילתא? זאגט רש י טריחא לי מילתא לאחר בית מדרש עד שאתפלל, ס'איז אביסל א אינטערעסאנטע רש י, אבער ס'איז אים געווען א טרחה פון גיין מאכן א מנין און אפשטופן דעם שיעור ביז כ'האב שוין געדאווענט, און אים איז גרינגער עס צו טון דארטן ווען יעדער נשמטין ווען יעדער גייט ארויס זאל ער אויך דעמאלטס כאפן א שחרית. פרעגט ער ולעביד מר כאבוה דשמואל ולוי האסט א עצה זאגט רש י שמתפללים קודם היום זיי דאווענען פארן עלות דארפסט גארנישט אפשטופן קענסט תיכף ביים עלות זיך שטעלן דאווענען בביתם מעומד ולא תצטרך לב' תפילות, נישט דארפן דאווענען קיין צוויי שמונה עשרה'ס, איי די פראבלעם פון סמיכות גאולה לתפילה, בשביל מסמך גאולה לתפילה כיון דמצלו קודם זמן קרישמע לא קפדי, למעשה ביסטעך פארן זמן קרישמע, דער רש י זאגט עפעס א אינטערעסאנטע סברא אז די חיוב פון סמיכות גאולה לתפילה הייבט זיך אן ווען ס'איז שייך, ווען איך גיי ווען איך כ'קען יעצט דאווענען ביידע, כ'קען כ'קען לייענען קרישמע און כ'קען דאווענען, זאג איך זיי סומך גאולה לתפילה. אויב לייען אויב שטעל איך מיך דאווענען פארן זמן קרישמע, דעמאלטס איז נאכנישט שייך קיין סמיכות גאולה לתפילה. אמר להו, האט ער אים געזאגט זייער א שטארקע יסוד, לא חזינא להו לרבנן קשישי מינן. דעבדי הכי. איך פארשטיי אז זיי האבן עס געטון. איך פון מיינע רעבעס האב איך נישט מקבל געווען זאגט רשי. איך האב נישט געזען שיקדימו תפילה קריאת שמע. מיינע רעבעס האבן יא סומך געווען גאולה לתפילה. זיי האבן קודם געליינט קריאת שמע און נאכדעם האבן זיי געדאווענט. היכ הילכך כיון דממתין מתפילה עד זמן קריאת שמע. איינמאל איך שטופ עס שוין אפ אז איך זאל קענען קודם ליינען קריאת שמע נאכדעם דאווענען מצוה לסמוך תפילה אחר גאולה, האב איך שוין א חיוב פון סמיכות גאולה לתפילה, ווייל ס'איז שוין שייך, איך קען עס טון, לפיכך מתפלל מיושב במקומו, ולפי שאין דעתו מיושבת עליו כל כך, זיצעדיג דאווענט זיך נישט מיט אזא כוונה, צריך לחזור להתפלל בביתו, וועגן דעם האט ער איבערגעדאווענט, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.